אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, א גוטן ערב שבת, א גוטן חודש, א פרייליכן חודש, אונז האמיר זיך דא געשטעלט, אונז האמיר דאך געלערנט פון די שלש רגלים וואס די אייבערשטער וויל אז אונז זאמיר פראווענען, אונז זאמיר ארויפקומען און זאמיר ברענגען קרבן חגיגה, קרבן עולת ראיה, און אויך איז דא געשטאנען די ענין פון קרבן פסח, סאו זאגט ער, וויבאלד כ'האב שוין גערעדט פון קרבן פסח, זאג איך דערצו נאך הלכות וואס זענען נאר שייך לפסח הדורות, ס'איז נישט געווען שייך לפסח מצרים, פאר דעם זאגט עס די תורה דא, לא תזבח על חמץ, דם זבחי זאלסט נישט שעכטן. אויפן חמץ דם זבחי דעם קרבן פסח, וואס הייסט אויב האסטו נאך חמץ אין דיין רשות, נישט נאר דער שוחט, נישט נאר דער כהן, נאר אפילו עניוואן אין די בני החבורה, וואס האבן נאך חמץ אין זיך אין שטוב, זיי האבן נאכנישט מבער געווען די חמץ, טאר מען אויף דעם נישט שעכטן קיין קרבן פסח, און ולא ילין חלב חגי עד בוקר, מען זאל נישט לאזן רוען די חלבים וואס מען דארף ארויף לייגן אויפן מזבח ביז צופרי, וואס הייסט מען זאל עס ארויף לייגן אויף די מזבח פאר ס'ווערט טאג, פאר ס'קומט די עלות השחר, אנישט ביסטו עובר אויף לינה.

דער איסור גייט אן א גאנץ יאר אויכעט, סאו זאגט יעצט די תורה, וויבאלד די תורה האט יעצט געענדיגט, די אייבערשטער האט געענדיגט יעצט געבן מעמד הר סיני, קבלת התורה, די די עשרת הדיברות און אויכעט אלע דינים פון משפטים, יעצט געבט די אייבערשטער א הבטחה פאר משה רבינו און ער זאגט אים די נבואה וויאזוי ס'וועט צוגיין די ענין פון פון כיבוש ארץ ישראל, וואנס מ'גייט אריין אין ארץ ישראל, זאגט די הייליגע פסוק, הנה אנכי שולח מלאך לפניך איך וועל שיקן א מלאך פאר דיר, וואס בעצם הערשט נאכן חטא העגל האט די אייבישטער געזאגט איך עקל מיך פון ענק איך וועל ענק איך וועל אוועק גיין איך וועל אוועק נעמען מיין שכינה פון ענק איך וועל שיקן א מלאך אינסטעד וואס זאל ענק פירן און דעמאלטס האט משה רבינו מתפלל געווען צום הייליגן באשעפער אז ניין אויב גייסטו אונז נישט מיט גייסטו נישט מיטגיין מיט אונז וועמיר אונז נישט האבן דא קיין סורווייוועל דא אין מדבר מילא וועגן דעם האט די אייבישטער מוחל סלחתי כדבריך און די אייבישטער איז יא מיט געגאנגען מיט די אידן טאקע ביז משה איז נפטר געווארן הערשט נאכדעם בשעת מען איז אריין אין ארץ ישראל הערשט דעמאלטס איז געקומען דעם מלאך וואס די אייבישטער האט דא געזאגט בנבואה. און דער מלאך זאל גיין פאר ענק לשמרך בדרך דא אין מדבר ולהביאך און ענק אריינצוברענגען אל המקום אשר הכנותי צום ארץ ישראל וואס איך האב שוין צוגעגרייט ענק אז ענק צו געבן אדער ווי דער רשי זאגט די צווייטע פשט אז די בית המקדש וואס איך האב שוין געמאכט א בית המקדש וואס איז מכוון קעגן דעם אויבן אין הימל השמר מפניו זאלסט מורא האבן פון דעם מלאך ושמע בקולו זאלסט צוהערן צו אים ס'הייסט די לא תעשה'ס און די מצות עשה זאלסטו צוהערן פון דעם מלאך אל תמר בו עטס זאלסט נישט מורד זיין אין דעם מלאך פארוואס ווייל א מלאך איז נישט אזוי ווי די אייבישטער וואס קען מאריך אף זיין ווייל כי לא ישא לפשעכם די די מלאך איז נישט צוגעוואוינט ער האט נישט אין זיין פראגרעמינג אז מען זינדיגט און אין ארדער אז ער זאל קענען טון ענק זיין שליחות בשלימות מוזן ענק אים פאלגן און אז נישט העט ער ענק העט ער נישט מאריך אף זיין און ענק מוחל זיין ווייל א מלאך קען דאס נישט טון מילא וועגן דעם וועט וועט ער ענק נישט קענען פארצייען ער וועט ענק גלייך אויסהרג'נען פארוואס טאקע פארוואס זאג איך ענק אז ענק זאלן זיך אויפפירן און נישט מורד זיין אין דעם אין דעם מלאך ווייל כי שמי בקרבו מיין נאמען איז אינקלודעט אין דעם מלאך און ווי רש"י זאגט דא אז די נאמען פון דעם מלאך איז געווען מטטרון וואס דאס איז בגימטריא שקי, סאו מילא וועגן דעם וויבאלד עטס דארפטס האבן כבוד פאר מיר דארפטס עטס האבן פאר דעם מלאך אויכעט כבוד, נו וואס דען זאלט עטס טוהן כי אם שמוע תשמע בקולו עטס זאלט צוהערן צו זיין קול ועשית כל אשר אדבר עטס זאלטס טוהן אלעס וואס ער הייסט און ואיבתי און אויב וועט עטס טאקע צוהערן צו דעם מלאך און עטס וועטס אויספאלגן כל התורה כולה וועל איך פארטרייבן פיינט האבן את אויביך ענקערע פיינט און וצרתי און איך וועל אויסטיילן צרות את צורריך פאר די וואס טיילן ענק אויס צרות פארוואס זאל כי ילך מלאכי לפניך והביאך און דער מלאך וואס איך שיק פאר ענק וועט גיין אין פראנט פון ענק והביאך און ער וועט ענק אריינברענגען אל האמורי והחתי והפריזי והכנעני והחיווי והיבוסי און והכחדתיו והכחדתיו ער וועט פארלענדן די אלע פעלקער וואס זיצן דארטן לא תשתחוה לאלהיהם זאלט איר זיך אבער נישט בוקן צו זייערע אפגעטער וואס הייסט דאס זענען אלע מצוות מיני וועגן וויאזוי מען דינט דעם הייליגן באשעפער די השתחוויה זביחה ניסוך און הקטרה אפילו עס איז נישט כדרך עבודתה פון דעם ספעציפיק עבודה זרה זאלט עטס עס נישט דינען א יא זענט עטס חייב מיתה די זעלבע זאך ולא תעבדם זאלסטו זיך נישט אויפפירן בדרך כבוד פאר דעם עבודה זרה וואס דאס איז נישט חייב מיתה אבער ס'איז א לאו, און ולא תעשה כמעשיהם זאלסטו נישט דינען זייער כדרך עבודתם, וואס דעמאלטס ביסטו חייב מיתה אפילו עס איז א מיאוסע זאך למשל די בעל פעור וואס מען פלעגט טון א מיאוסע זאך איר צו דינען, אויב עטס טוטס עס כדרך עבודתם זענט עטס חייב מיתה כי הרס תהרסם נאר וואס דען זאלט עטס טון עטס זאלט צעווארפן אלע זייערע עבודה זרות, און אויך ושבר תשבר מצבותיהם און זיי זאלן צעווארפן די אלע מצבות וואס זיי טוען דינען אלס עבודה זרה. און ועבדתם וועם דען זאלט עטץ דינען, עטץ זאלטס נאר דינען דעם הייליגן באשעפער, און דעמאלטס אויב וועט עטץ דינען דעם הייליגן באשעפער און עטץ וועטס זיין דבוק אין דעם הייליגן באשעפער און עטץ וועטס מתפלל זיין פאר אים, וועל איך ענק בענטשן, וברך את לחמך איך וועל בענטשן ענקער ברויט, און ברויט אינקלוד אלע מיני עסן, ואת מימיך איך וועל בענטשן ענקער וואסער, און וואסער אינקלוד אלע מיני טרינק, און והסירותי מחלה מקרבך און איך וועל אוועק נעמען אלע מיני מחלות פון ענק, און לא תהיה משכלה ס'וועט נישט זיין איינער וואס טוט מפיל זיין קינדער ועקרה אדער איינער וואס האט בכלל נישט קיין קינדער בארצך, און את מספר ימיך אמלא, איך וועל אנפילן די טעג, ענקערע טעג, וואס ענק וועלן נישט שטארבן פאר די צייט, און את אימתי אשלח לפניך, איך וועל שיקן מיין פארכט אין פראנט פון ענק, און והמותי און איך וועל צוטומלען את העם דעם פאלק אשר תבוא בהם וואס דו וועסט אריינגיין אין אים, און ונתתי את כל אויביך אליך אליך עורף, און איך וועל מאכן אז אלע ענקערע פיינט זאלן אוועקלויפן, אז עורף, אז ענק וועלן זען זייערע גענאקן, דורך דעם וואס זיי אנטלויפן וועלן ענק זען זייערע בעקס, אזא לשון מליצה, און ושלחתי את הצרעה און איך וועל אויך שיקן די בין לפניך, וואו און וגרשה און די בין וועט פארטרייבן את החוי ואת הכנעני ואת החתי די דריי פעלקער ווייל די בין איז נישט אריין געגאנגען אין ארץ ישראל ווייל זיי די אידן וואלטן מורא געהאט זיי וואלטן אויך געטשעפעט די אידן מילא וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז זאלן נאר אויסהארגענען אויב עס זענען מעבר הירדן נאך פאר מ'גייט אריין אין ארץ ישראל אדער די פעלקער וואס זיצן ממש ביים גרעניץ דאס זענען די דריי פעלקער החוי והכנעני ואת החתי און לא אגרשנו מפניך און איך וועל זיי נישט פארטרייבן אבער בשנה אחת איך וועל זיי טאקע פארטרייבן פון אין די לאנד די איבעריגע פיר עממ וואס די צרעה וועט נישט קעיר נעמען וועל איך נישט פארטרייבן אין איין יאר, פן תהיה הארץ שממה, אפשר וועט די גאנצע ערד ווערן פוסט און ליידיג, ורבה עליך חית השדה וועלן זיך אנפילן די ערד מיט חיות און ס'וועט נישט זיין אין ענקער בעסט אינטרעסט אז איך פארטרייב זיי אין איין רגע, וואס דען וועל איך טון, מעט מעט אגרשנו איך וועל זיי פארטרייבן צוביסלעך צוביסלעך מפניך עד אשר תפרה ביז ווילאנג ענק וועלן זיך פארמערן ונחלת את הארץ און ענק וועלן קענען באזעצן אלע לענדער סאו אזוי מעט מעט וועלן ענק לאט לאט וועלן ענק אייננעמען נאך און נאך און נאך. פעלקער, בעיסד אויף וויפיל מענטשן ענק האבן, ווייל ליידיג וויל איך נישט זאל זיין, ווייל דעמאלטס וועט זיכער נישט זיין אין ענקער אין ענקער אינטרעסט, און פארוואס טאקע האב איך אזא פראבלעם, פארוואס טאקע קענען ענק נישט אנפילן די גרויסע שטח, ווייל ושתי את גבולך איך וועל מאכן דיין גרעניץ אזוי גרויס, אז אויף מערב זייט וועט זיין פונעם ים סוף ביז מזרח זייט פלישתים, און אויף די דרום צפון גרעניצן וועט זיין פונעם מדבר ביז עה עד הנהר, און רשי זאגט עד הנהר מיינט דער נהר פרת, סאו וועסטו האבן א ריזיגן ריזיגן שטח, ווייל וועגן דעם עטס קענטס נישט מיט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן קענט עטס נישט. גראדע וואטעווער, אבער מיט די הייפעלע אידלעך וואס זענען אריינגעקומען אין ישראל קענען ענק נישט אנפילן אזא גרויסן שטח, ווייל וועגן דעם איז ענדערשער אז ס'זאל זיין לאט לאט און צוביסלעך צוביסלעך וועלן ענק אייננעמען ווי מער פעלקער עז יו גראו. סאו כי אתן בידכם ווייל איך וועל געבן אין ענקער הענט את יושבי הארץ די אלע וואס זיצן דארטן וגרשתמו מפניך איך וועל זיי פארטרייבן פון פאר דיר. און וואס זאגט אבער דער אייבערשטער, אפילו אז דו פארטרייבסט זיי נישט, און דו פארטרייבסט זיי נאר לאט לאט, וועסט דאך אבער מורא האבן אז זיי וועלן ענק קומען הארגענען, וועט עטס וועלן מאכן א כריתות ברית, אז ענק וועלן זיי נישט טשעפען און זיי וועלן ענק נישט טשעפען, אזוי זאג איך דיר אבער, אז לא תכרות להם ולאלהיהם ברית, ענק זאלסט נישט מאכן קיין בונד מיט זיי, ווי לאנג זיי דינען נאך זייערע עבודות זרות, פארשטייט זיך אויב איינער לאזט אפ זיין עבודה זרה, ווערט ער א גר תושב, מעגסטו יא מאכן א ברית שלום מיט אים. און די זעלבע זאך לא נישט נאר א כריתות ברית זאלן ענק נישט מאכן לא לא ישבו בארצך ענק זאלן זיי נישט לאזן וואוינען אין ענקער לאנד וואס ענק האבן שוין איינגענומען פן יחטיאו אותך לי אפשר וועלן זיי מאכן אז ענק זאלן זינדיגן פאר מיר כי תעבוד את אלהיהם אז ענק זיי וועלן ענק מאכן מפתה זיין צו דינען עבודה זרה און כי יהיה לך למוקש זיי וועלן זיין פאר א שטרויכלונג זיי וועלן ענק שטרויכלען אז ענק זאלן פארלירן אמונה בהשם און ענק זאלן טוהן כל מיני עבירות וועגן דעם לאז איך נישט אז די גוים זאלן וואוינען צווישן ענק און ואל משה אמר יעצט סאו יעצט גייט מען געבן א טאנץ צוריק לפני מעמד הר סיני.

עלה אל ה' בשעת ווען עס וועט קומען מתן תורה מ'האלט דאך דא ד' סיוון סאו ווען ס'וועט קומען ו' סיוון ווען ס'וועט זיין מעמד הר סיני וויל איך אז דו זאלסט ארויף קומען דו אהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל און איך וויל אז ענק זאלן זיך בוקן פון דערווייטענס און זיי זאלן נאר יעדער זאל נאר מעגן גיין ביז ווי לאנג ביז זייער פוינט ווי זיי מעגן גיין נאר משה זאל מעגן צוקומען אליין צום שפיץ בארג. ונגש משה לבדו און נאר משה זאל קענען זיך גענענען אל ה' צום אייבערשטן והם לא יגשו זיי זאלן זיך אבער נישט דערנענטערן צום הייליגן באשעפער און והעם זיי לא יעלו עמו זיי זאלן בכלל נישט ארויף גיין ס'הייסט די שבעים זקנים זיי מעגן גיין ביז א געוויסע פוינט אהרן מעג גיין ביז א געוויסע פוינט משה מעג גיין ביז אין די טאפ אבער די עם זיי טארן בכלל נישט גיין איז יעצט ד' סיוון מען האט געענדיגט הערן די דבר ה' אז מען דארף מאכן מצוות הגבלה און מצוות פרישה, און אויך האט אים די אייבערשטער געזאגט די דיטעילס פאר אים וואס איז רעלעוואנט פאר אים אז ער זאל ארויפגיין אויפן בארג, איז ויבא משה איז ד' סיוון איז ער אראפגעקומען צום פאלק ויספר לעם את כל דברי ה', ער האט זיי געזאגט אלע עניינים פון הגבלה און פרישה, ואת כל המשפטים און ער האט זיי אויך געזאגט, ער האט זיי געברענגט אפ טו ספיד מיט אלע דינים פון. די שבע מצוות בני נח און די מצוות שנצטוו במרה, אלעס זאל זיין אפ טו ספיד, ווייל מען גייט דאך יעצט געבן פרישע תורה, דארף מען דאך ריפרעשן די מעמארי וואס האט מען געגעבן ביז אהער, ויען כל העם קול אחד, און יעדער איינער האט צוריק געענטפערט מיט איין קול, ווי זיי האבן געזאגט כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה, סאו האסטו דא די צווייטע מאל ווי זיי האבן געזאגט כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה, ס'האלט נאכנישט ביי דעם נעשה ונשמע, נעשה ונשמע גייט ערשט זיין שפעטער, דא רעדט מען דא נאר די צווייטע מאל ד' סיוון האבן זיי אויכעט געזאגט אויסער ב' סיוון האבן זיי אויך געזאגט ד' סיוון אז כל אשר דיבר ה'. נעשה. זאגט דער פסוק ווייטער ויכתוב משה יענעם טאג ד' סיוון האט ער אפגעשריבן את כל דברי ה' אלע רייד פונעם אייבערשטן ס'הייסט ער האט אפגעשריבן די תורה ביז ווי מ'האלט יעצט פון בראשית ביז מתן תורה און אויך די מצוות שנצטוו במרה ווייל די תורה איז דאך געשריבן געווארן אין מגילות מגילות לויט שיטות אז משה רבינו האט קודם אפגעשריבן ביז ביז מתן תורה נאכדעם האט ער צוגעלייגט אלץ פרשיות פרשיות פרשיות עז טינגס העפענד פרשת קרח פרשת משפטים שלח און אזוי ווייטער. וישכם בבוקר איז אויפגעשטאנען דעם קומענדיגן טאג ה' סיון ערב מתן תורה, ויבן מזבח תחת ההר, ער האט געבויט א מזבח אונטערן בארג, ושתים עשרה מצבה, ער האט געבויט צוועלף מצבות לשניים עשר שבטי ישראל, אלס א ענין פון כריתות ברית, און ער גייט מקריב זיין אויף דעם קרבנות ווי מען וועט שוין זען, וישלח את נערי בני ישראל ער האט געשיקט די בחורים פון כלל ישראל וואס זיי פלעגן טון די עבודה פאר די חטא העגל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים זיי האבן ארויפגעברענגט עולות און שלמים און זיי האבן עס מקריב געווען און אלעס האבן זיי גענומען פון פרים פון פון פון פון. קיען. און ויקח משה חצי הדם משה האט מקבל געווען האלב פון די בלוט, וישם באגנות און ער האט עס אריינגעלייגט אין אזעלכע רינדעכיגע בעקעלעך, און וחצי הדם און ער האט גענומען די איבעריגע האלב בלוט און זרק על המזבח האט ער געשפריצט קודם אויפן מזבח, די אנדערע האלב האט ער אוועקגעלייגט צו שפעטער שפריצן אויף כלל ישראל. ויקח ספר הברית ער האט גענומען די ספר ברית וואס ער האט אפגעשריבן, די פון בראשית ביז ביז מתן תורה, און ויקרא באזני העם ער האט עס פארגעלייגט געליינט פארן פאלק און ער האט זיי געפרעגט צו עטס ווילטס מקבל זיין די תורה, ויאמרו האבן די אידן צוריק געענטפערט כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, דא האבן זיי געזאגט די פעימאס נעשה ונשמע דאס איז געווען ערשט ה' סיון די דריטע מאל, די ערשטע מאל האבן זיי געזאגט פלעין נעשה, די צווייטע מאל אויך נעשה, די דריטע מאל האבן זיי געזאגט נעשה ונשמע, דאס הייסט אונז וועל מיר טון וואס אונז זעמיר מצווה געווארן ביז היינט, און ונשמע אונז וועל מיר צוהערן אלעס וואס מען גייט אונז זאגן פון יעצט און ווייטער, ויקח משה את הדם משה האט גענומען די האלבע בלוט ויזרק על העם און ער האט עס געשפריצט אויפן פאלק, און ויאמר ער האט געזאגט הנה דם הברית דאס איז די דם ברית אשר כרת ה' עמכם וואס די אייבערשטער טוט שניידן מיט ענק על כל הדברים האלה אויף די אלע רייד וואס איך האב ענק געגעבן, דאס הייסט אויף דעם אז ענק האבן געזאגט נעשה ונשמע צו מקבל זיין די תורה, ויעל משה ואהרן און משה אהרן זענען טאקע ארויפגעגאנגען. נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ויראו את זיי זענען טאקע ארויף סאו נאכדעם וואס מען האט געמאכט די כריתות ברית זענען זיי דאך אלע ארויפגעגאנגען צו מעמד הר סיני יעדעס צו זייער סטענדפוינט משה אויפן שפיץ בארג אהרן אינמיטן בארג און די זקנים זענען געווען מער אונטן ויראו את אלקי ישראל זיי האבן געזען די כבוד השם די כבוד השכינה ותחת רגליו און די מראה פון די שכינה איז געווען אין זייערע אויגן אז אונטער די כסא הכבוד האט אויסגעקוקט כמעשה לבנת הספיר אזוי ווי ארבעט פון די ספיר שטיין וכעצם השמים לטוהר און אויסער דעם איז געווען נאך א מראה ווי א לויטערע לויטערע הימל. איז געווען זייער לעכטיג און רש"י צעטיילט אז אז בשעת השעבוד זענען זיי האט די אייבערשטער'ס מראה אויסגעקוקט ווי א שטארקע שטיין ווי ער איז עמו אנכי בצרה מיט די אידישע קינדער וואס זיי האבן געדארפט ארבעטן מיט לבנים און שפעטער בשעת הגאולה האט די אייבערשטער אויסגעקוקט כעצם השמים לטוהר און ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו סאו בעצם האבן זיי זיך מורדיג שטארק מתבונן געווען אין די מראה השכינה און זיי זענען נאך נישט געווען אזוי מזוכך אזוי ווי משה און אהרן. סאו משה און אהרן זענען געווען ממש מזוכך פון עני גשמיות, אבער די אצילי בני ישראל די זקנים ונדב ואביהוא זיי האבן לא שלח ידו די אייבערשטער נישט אויסגעהארגעט, ווייל וואס ווייל בעצם זענען זיי געווען חייב מיתה מ'גייט זיי ערשט באצאלן זייער מיתה שפעטער אן סיי פאר נדב ואביהוא און סיי פאר פאר די זקנים ויחזו את האלוקים זיי האבן געזען די מראה אלוקים ויאכלו וישתו בשעת זיי זענען נאך געווען אין א מורא'דיגע מגושם'דיגע סטעיט וואס אכילה און שתיה דער איז נאו ס'איז נישט דא א גרעסערע גשמיות ווי עסן און טרינקען, ממילא וויבאלד זיי זענען נאכנישט געווען מזוכך און זיי האבן געקוקט, זיי האבן זיך מורא'דיג שטארק מתבונן געווען אין די מראה שכינה אויפן הר סיני, מער וויפיל זיי האבן געמעגט, ממילא וועגן דעם איז עס זיך געקומען מיתה, אבער די אייבערשטער האט נישט געוואלט אויסמישן טרויער מיט שמחה, וועגן דעם האט די אייבערשטער אפגעלייגט זייער מיתה אויף א לעיטער פוינט. ויאמר השם אל משה, די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, עלה אלי ההרה קום ארויף צום בארג, סאו יעצט לאחר מתן תורה, דאס איז געווען לפני מתן תורה.

להורותם זיי צו לערנען טאקע מיט כלל ישראל, איז ויקם משה, און משה איז אויפגעשטאנען ויהושע משרתו, און יהושע איז מיטגעגאנגען מיט אים ביז ווי ער האט געמעגט, פארשטייט זיך ער איז נישט אריין אין די גבול ווי ער האט נישט געטארט אריינגיין, און ויעל משה נאכדעם וואס מען איז אנגעקומען צו די סטענדפוינט ווי יהושע האט נישט מער געקענט גיין ווייטער, איז ויעל משה אל הר האלוקים, און משה און יהושע איז דארטן געבליבן סיטשועיטעד פאר פערציג טעג און פערציג נעכט ווי לאנג משה איז נישט אראפגעקומען איז ער נישט אוועקגעגאנגען דארטן פון הר סיני. און ואל הזקנים אמר, פאר ער איז ארויסגעגאנגען אבער פון די מחנה צו פאלגן די דבר השם ארויפצוגיין אויפן בארג מקבל זיין די לוחות, האט ער געזאגט פאר די זקנים שבו לנו בזה עטס זאלטס יא דא בלייבן עד אשר נשוב אליכם ביז איך וועל מיך צוריק קערן צו ענק, והנה אהרן וחור עמכם אהרן און חור וועלן בלייבן דא מיט ענק, און מיר פארוואס וויל איך, סאו איך בעצם האט ער זיי געוואלט אזוי זאגן שיינערהייט, עטס קומטס נישט ארויף אויפן בארג איך גיי דא אליינס. נאר ער האט זיי געזאגט אויף א שיינע וועג אז אויב וועט דאך זיין דא מענטשן וואס זאלן האבן א דין תורה, מילא מי בעל דברים, איינער וועט האבן א דין יגש אליכם זאל יגש אליהם מ'זאל האבן צו וועם צו גיין, וויבאלד איך בין דאך נישט דא, איז ויעל משה נאכדעם איז משה ארויף געגאנגען אל ההר אויפן בארג ויכס הענן את ההר און די ענן, די וואלקן האט צוגעדעקט דעם בארג, וישכון כבוד ה' על הר סיני, די אייבערשטער'ס כסא הכבוד, די אייבערשטער'ס כבוד איז דאך שוין געווען, אויפן בארג נאך פון פאר מתן תורה, ויכסהו הענן און די ענן האט צוגעדעקט משה רבינו ווען ער איז ארויפגעגאנגען אויפן בארג ששת ימים, ווייל ער האט זיך געדארפט אנגרייטן זעקס טעג פאר ער האט געקענט רעדן צום הייליגן באשעפער, ויקרא אל משה און דעמאלטס נאך זעקס טעג האט דער אייבערשטער גערופן צו משה ביום השביעי דעם זיבעטן טאג וואס הייסט י ג סיוון, ער איז ארויפגעגאנגען פון ז ביז י ב איז ער געווען אזוי לענין הפרשה געווען אינמיטן די בארג און די ענן האט אים צוגעדעקט. און די זיבעטע טאג האט ער, האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה, קום ארויף יעצט אויפן שפיץ בארג אריין אין די ערפל, אין די, אין די מעין ענן ווי די אייבערשטער איז געווען, ומראה כבוד השם, די אויסקוק פונעם כבוד פונעם הייליגן באשעפער איז געווען כאש אוכלת אזוי ווי א פייער וואס עסט אויף, בראש ההר לעיני בני ישראל, די אידן האבן אלעס מיטגעהאלטן, און ויבא משה בתוך הענן, און משה איז טאקע אריינגעגאנגען אין די ענן, וואס הייסט ער איז געווען אין א ענן, באט ער איז אריינגעגאנגען אין די ערפל, וואס הייסט, רשי זאגט דא אז די אייבערשטער האט אים געמאכט א שביל, א וועג, אריין אין דעם ענן, און ויעל אל ההר, ער איז טאקע ארויפגעגאנגען דורך דעם וועג אריין אין די ערפל, איז ער ארויפגעגאנגען צום שפיץ בארג, ויהי משה בהר משה איז געווען אויפן בארג ארבעים יום וארבעים לילה, און דעמאלטס האט ער מקבל געווען די הייליגע תורה הקדושה און ער האט געלערנט די תריג מצוות און ער האט מקבל געווען די לוחות זאלסטו האבן א לעכטיגן שבת.